מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף נ"ב עמוד ב'. די גמרא גייט ווייטער ארומרעדן דעם נושא פון ביעור. אונז ווייסן, אויף שמיטה, אלע זאכן וואס וואקסן אויף שמיטה, א מענטש מעג עס עסן, ער מוז אכטונג געבן ס'דא א קדושת שביעית, אבער עסן מעגסטו עס. ביז ווען? ביז שוין מער נישט בנמצא לחיות השדה. אויב די חיות אויפן פעלד קענען שוין מער נישט טרעפן פון די סארט, אויב אזוי איז יעצט דא א נייע מצוה מען דארף גיין מאכן ביעור. יעצט וואס מיינט ביעור? דאס איז נישט די נושא פון די גמרא דא. קען זיין ס'מיינט פשוט דארפסט עס מפקיר זיין, קענסט צוריק ארייננעמען, קען זיין דארפסט געבן פאר עניים, קען זיין דארפסט עס געבן פאר די חיות השדה, קען זיין דארפסט עס פארברענען, דאס איז נישט די שמועס דא. די שאלה איז נאר ביעור, ס'דא א מצוה פון ביעור, אויף דעם גייט די גמרא יעצט ארומרעדן, ווי מאכט זיך עס און ווי אזוי רעכן איך אויס וואס מיינט אז שוין מער נישט דא אויפן פעלד? איז לאמיר נעמען די גמרא צוויי שורות פון אויבן, תנן התם, האט מען געלערנט דא, שלש ארצות לביעור, ארץ ישראל איז געטיילט אין צו דריי, אין צו דריי שטעט, אין צו דריי געגנטער, ווען ס'קומט לגבי ביעור. יהודה, ועבר הירדן, וגליל. כ'האב יהודה, כ'האב עבר הירדן, און כ'האב גליל וואס פון אויבן. ושלוש ארצות בכל אחת ואחת, אבער יעדע פון די דריי איז נאכאמאל געווארן צוטיילט צו דריי, דאס הייסט אין יהודה, אין יהודה אליינס האב איך דריי געגנטער, אין גליל האב איך דריי געגנטער אין גליל, עבר הירדן האב איך דריי געגנטער אין עבר הירדן. יעצט ולמה אמרו שלש ארצות לביעור, פרעג איך דיך, אויב זאגסט מיר אז יעדע געגנט האט אין זיך דריי געגנטער, קומט דאך אויס בעצם אז איך האב ניין, אויב אזוי פארוואס זאגסטו מיר שלש ארצות לביעור? ענטפערט די גמרא שיהיו אוכלים מכל אחת ואחת עד שיכלה האחרון שבה, אז בעצם הגם יעדע איז צוטיילט נאכאמאל צו דריי, קוק איך אבער אן די דריי אזוי ווי איינס, איך קוק אן גאנץ יהודה אזוי ווי איין גאנצע געגנט, גאנץ גליל איז איין געגנט, גאנץ עבר הירדן איז איין געגנט, הגם יעדע איינע איז צוטיילט אין צו דריי, קוק איך אן יעדע איינע פאר זיך אליינס, אויב אזוי קומט אויס אז לאמיר זאגן צוויי שטעט אין יהודה האבן שוין נישט אבער איינס האט יא נאך, אדער די זעלבע זאך איך האב א עבר הירדן, צוויי פלעצער האבן שוין מער נישט אבער איינע האט יא נאך, אויב אזוי קען גאנץ עבר הירדן מעג נאך ווייטער עסן, גאנץ יהודה אפילו א חלק האבן שוין נישט אבער ווילאנג איינע האט יא נאך, איין געגנט האט יא נאך אויב אזוי מיינט עס אז גאנץ יהודה האט יא נאך און ס'איז נאכנישט דא די מצוה פון ביעור. פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון ווי ווייס איך דאס אז דו נעמסט ארץ ישראל, צוטיילסט עס אין דריי, און איך קען נישט מישן, דאס הייסט אויב איך שטיי ביי עבר הירדן, איז אפילו לעבן דעם איז יא דא, אין יהודה איז יא דא, אויב אזוי קענסטו נישט מישן, איך זאג יהודה מעג יא, און דו ביי עבר הירדן טארסט נישט, פון ווי ווייס איך דאס אז איך קוק ביי יעדעם אויף זיך אליינס? זאגט די גמרא אמר רב חמא בר עוקבא זאגט רב חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי בר חנינא אמר קרא, ס'שטייט אין פסוק,

זאגט די גמרא אזוי, כל זמן שהחיה אוכלת מן השדה, ווי לאנג די חיה עסט אויפן שדה, אויב אזוי האכל לבהמה שבבית, מעגסטו געבן פאר דיינע בהמות וואס זענען ביי דיך אין שטוב, ווי לאנג די בהמה אויפן, ווי לאנג די חיה אויפן פעלד, זי קען נאך טרעפן עפלעך, אויב אזוי ביי דיך אינדערהיים די סטאק וואס דו האסט קענסטו נוצן, קענסטו עס געבן פאר דיינע בהמות. אבער כלה לחיה שבשדה, אבער אויב די חיה אויפן פעלד קען שוין מער נישט טרעפן פון די עפלעך, נאר וואס דו האסט אבער יא ביי זיך אינדערהיים, דו האסט די גאנצע באקס פון עפלעך, אבער די חיה אויפן פעלד זי קען שוין מער נישט טרעפן, יעצט איז דא די מצוה פון ביעור, כלה לבהמתך מן הבית, מעגסט שוין מער נישט געבן פאר דיינע בהמות ביי דיך אין שטוב. וגמירי, און אונז האבן א מסורה דאין חיה שביהודה גדילה על פירות שבגליל, ואין חיה שבגליל גדילה על פירות שביהודה, די חיות מישן זיך נישט, און וועגן דעם קומט אויס, ווי לאנג דיין חיה האט, וואס דיין חיה דרייט זיך נאר אין גליל, אויב אזוי קען גאנץ גליל עסן ווי לאנג דיינע חיות האבן, אבער ווי לאנג די חיות האבן שוין מער נישט, אויב אזוי ביי דיך אינדערהיים מעגסטו אויך נישט. און פשט איז אפשר נישט צו זאגן אז זיי גייען נישט אריבער א בארדער, ס'איז דאך ממש איינס לעבן צווייטן, נאר עס איז געווען זעהט זיך אויס אנדערע סארטן פירות, און די בהמות די חיות זענען אויפגעוואקסן אין איין געגנט זיי האבן זיך נאר געווען צוגעוואוינט צו די סארט צו די סארט פירות, צו די סארט תבואה, מיינסט זיי האבן בכלל נישט געהאט קיין אינטערעסע זאכן וואס זענען געוואקסן אויף אן אנדערע זייט? וועגן דעם קומט אויס ווילאנג דיין חיה האט, אויב אזוי קענסטו נעמען פאר דיך אינדערהיים אויכעט, די מינוט וואס דיין חיה אויפן פעלד האט שוין נישט, אפילו דו האסט א סטאק, דו האסט איבער גענוג ביי דיך אינדערהיים, אבער למעשה די חיות השדה זיי קען שוין מער נישט טרעפן, אויב אזוי איז יעצט דא א מצוה פון ביעור. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, פירות שיצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ, וואס איז אויב א מענטש האט ארויסגענומען פירות פון ארץ ישראל, ס'איז דא אויף דעם א קדושה, קדושת שביעית, האט ער עס ארויסגענומען צו חוץ לארץ, יעצט קומט אן די צייט פון ביעור, וואס איז די הלכה? איך מוז גיין מאכן ביעור, פארשטייט זיך די פירות איז אויך מחויב, ביעור מוז איך מאכן, נאר די שאלה איז ווי מאך איך דעם ביעור? איז תנא קמא זאגט מתבערין בכל מקום שהן, ווי דו ביסט נאר, האסט יעצט געהערט אז פון די עפלעך שוין מער נישט דא, אויב אזוי מתבערין בכל מקום, ווי דו ביסט נאר, יעצט קענסטו עס גיין מבער זיין. רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט ניין, יחזרו למקומן, מען דארף עס צוריק ברענגען, דארפסט צוריק ארויף גיין צו ארץ ישראל, און דארטן דארפסטו מאכן דעם ביעור, ויתבערו, און דארטן וועסטו עס מבער זיין, משום שנאמר בארצך, אזוי האט מען פריער געזען אין פסוק, די פסוק שטייט בארצך, אויב אזוי די תורה זאגט בארצך, ווי מוזט עס גיין פארברענען, לערנט רבי שמעון בן אלעזר, מוזט עס צוריק ארויף נעמען צו ארץ ישראל. אויף דעם פרעגט די גמרא, איין מינוט, דו זאגסט דעם ווארט בארצך קומט מיר אויסצולערנען אז די ביעור מוז דווקא זיין אין ארץ ישראל. איין מינוט, הא אפיקתיה, מען האט דאך יעצט פריער גענוצט דעם פסוק, און מען האט געזאגט דער פסוק קומט אונז אויסצולערנען אז יעדע געגנט איז פאר זיך אליינס, און ווילאנג די חיות האבן אויב אזוי מעגסטו אויכעט הנאה האבן דערפון, די מינוט וואס די חיות האבן נישט, מעגסטו אויך שוין נישט הנאה האבן דערפון, אויב אזוי וויאזוי קענסטו מיר יעצט זאגן בארצך קומט יעצט לערנען א צווייטע זאך, און זאגן ניין, אז דו האסט ביעור, און דו האסט ארויסגענומען זאכן קיין חוץ לארץ, מוזט עס צוריק ארייננעמען צו ארץ ישראל. אויף דעם ענטפערט די גמרא, קרי ביה בארץ, אין אמת'ן אריין די תורה וואלט געקענט שטיין דא ולבהמתך ולחיה אשר בארץ, פארוואס שטייט די תורה בארצך? זאגט ער קען איך לערנען צוויי זאכן, במילא זאגט ער קרי ביה בארצך, קרי ביה בארץ, און בארצך, איך קען ארויסלערנען צוויי זאכן דערפון, איין זאך וואס איך קען ארויסלערנען דערפון איז, אז ווי לאנג ס'איז אין דיין געגנט איז דא, אויב אזוי מעג די גאנצע געגנט עסן. נאך א זאך, דאס וואלט געווען גענוג אז ס'וואלט נאר געשטאנען בארץ, אז ס'שטייט בארצך לערן איך נאך א זאך, אז די ווי איז די מצוה פון ביעור, דאס איז דווקא בארצך אין דיין לאנד, ווי דאס ארץ ישראל, און ממילא דארפסט עס צוריק ארויף ברענגען צו ארץ ישראל. אי נמי, אדער אויך קען זאגן א צווייטן פשט, נישט בארץ בארצך, נאר מאשר בארצך, עס וואלט דאך געקענט שטיין ולבהמתך ולחיה בארצך, וואס מיינט מאשר בארצך, לערן איך ארויס פון דעם די צווייטע זאך, אז ס'קומט צו מצוה פון ביעור, ווי דארפסטו מאכן ביעור, דארפסט עס צוריק ארויף ברענגען צו ארץ ישראל. דערציילט די גמרא א מעשה, רב ספרא נפק מארץ ישראל לחוץ לארץ, רב ספרא איז אויסגעגאנגען, געגאנגען פון ארץ ישראל צו חוץ לארץ, הווה בהדיה גרבא דחמרא דשביעית, האט ער געהאט ביי זיך א פאס פון וויין וואס ער האט געהאט אויף דעם שמיטה, עס איז געווען א שביעית, דאס הייסט עס איז געווען אויף דעם קדושת שביעית. יעצט לוו בהדיה, מיט אים איז צוזאם געגאנגען מיט רב ספרא זענען געגאנגען צוויי מענטשן, רב הונא בריה דרב איקא, ורב כהנא, די ביידע זענען מיט געגאנגען מיט אים, און זענען געגאנגען פון ארץ ישראל צו חוץ לארץ. יעצט האט ער זיך געכאפט, איין מינוט, איך האב דא א פאס פון שמיטה, ס'דא א מצוה פון ביעור, וואס טו איך יעצט? גיי איך צוריק קיין ארץ ישראל עס דארטן גיין פארברענען, אדער נישט דווקא פארברענען גיין מבער זיין, אדער ניין קען איך עס טון דא וואו איך בין יעצט? אמר ליה, האט ער געפרעגט צו זיינע צוויי מענטשן זענען געווען מיט אים, איכא דשמע ליה מיניה דרבי אבהו, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר או לא, האט איינער געהערט פון ענק וואס האט רבי אבהו גע'פסק'נט? אונז ווייסן ס'דא א מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי שמעון בן אלעזר צו איך מוז צוריק ארויף גיין צו ארץ ישראל צו איינער פון ענק, ענק צוויי וואס זענען דא מיט מיך, ווייסט איינער פון ענק ווי אזוי רבי אבהו האט גע'פסק'נט? האט ער גע'פסק'נט אזוי ווי תנא קמא מען קען עס פארברענען דא אויפן פלאץ, מען קען מאכן ביעור ווי מען איז יעצט, אדער האט ער גע'פסק'נט אזוי ווי רבי שמעון בן אלעזר מען דארף צוריק ארויף גיין צו ארץ ישראל? אמר ליה רב כהנא, איז רב כהנא וואס איז געווען מיט רב ספרא צוזאמען האט געזאגט, הכי אמר רבי אבהו, איך האב געהערט אזוי, אזוי האט רבי אבהו געזאגט, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, די הלכה איז אזוי ווי רבי שמעון בן אלעזר, דארפסטו נעמען דעם פאס, צוריק ארויפגיין צו ארץ ישראל און דארטן מאכן ביעור.

איז אמר רב ספרא האט רב ספרא געזאגט נקוט הא כללא דרב הונא בידך נעם אן אזוי ווי רב הונא האט געפסקנט אזוי ווי רב הונא האט געזאגט אז וואס די הלכה איז נישט אזוי ווי רבי שמעון בן אלעזר און מען דארף נישט ארויף גיין צו ארץ ישראל דדייק וגמר שמעתתא מפומיה דרביה ווייל רב הונא איז געווען איינער וואס האט זייער שטארק מדייק געווען די זאכן וואס ער האט געהערט אויב אזוי נעם איך אן זיין שיטה, רב הונא האט מיר געזאגט אז ער ווייסט קלאר אז מען האט גע'פסק'נט נישט אזוי ווי רבי שמעון בן אלעזר, נעם איך אן אזוי ווי אים, און איך זאג ניין, איך דארף נישט ארויפנעמען דעם פאס צוריק צו ארץ ישראל. און פארוואס? ווייל ער איז איינער וואס איז מדייק אין די ווערטער, כרחבה דפומבדיתא, אזוי ווי רחבה איז אויך געווען איינער אין פומבדיתא וואס ער האט אויך גאר שטארק מדייק געווען אין זאכן וואס ער האט געהערט, איז רב הונא איז אויך איינער וואס איז גאר שטארק מדייק, הגם איך האב דא איינער וואס איז מיט מיך, און ער זאגט מיר ניין די הלכה איז יא אזוי ווי רבי שמעון בן אלעזר, הגם רב כהנא האט דאך געזאגט די הלכה איז יא אזוי ווי יא אזוי ווי רבי שמעון בן אלעזר, איך גיי אזוי ווי רב אזוי ווי רבי אבהו איך איך גיי אזוי ווי רב הונא, ווייל רב הונא איז איינער וואס האט קלאר אריינגעטראכט, ער ווייסט קלאר, ער איז מדייק, און מילא גיי איך טאקע מיט דעם מהלך אז מען דארף נישט צוריק ארויף גיין צו ארץ ישראל. יעצט וואס פון ווי ווייס איך? די גמרא דערמאנט נאר רחבא דפומבדיתא, רחבא איז געווען איינער אין פומבדיתא וואס האט גאר שטארק מדייק געווען, ווי זע איך אז רחבא האט גאר שטארק מדייק געווען? זאגט די גמרא דאמר רחבא, ווען רחבא האט געזאגט אמר רבי יהודה, האט ער געזאגט בשם רבי יהודה. באמת רחבא האט געהאט א שאלה, ווער האט איבערגעזאגט די מימרא וואס קומט יעצט, איז עס געווען רבי יהודה, רבי יהודה הנשיא, אדער איז עס געווען רב יהודה, דעם אמורא? איז אנשטאט צו זאגן ער האט נישט געוואוסט וואס איז רבי יהודה אדער רב יהודה האט ער געזאגט רבי יהודה ווייל ער האט מדייק געווען ווייל דעם טיטל רבי רבי יהודה פאסט צו זאגן אפילו איינער וואס איז נאר געווען אמורא קען מען זאגן אויף אים רב יהודה צו זאגן רב יהודה דעם ניט טיטל רב און באמת מיינט רבי יהודה הנשיא דאס קען איך נישט טון. איז דאך געווען א תנא, ממילא קען איך אים נישט רופן רב, האט ער געזאגט דעם ווארט רבי, וואס דאס קען זיין ביידע, סיי ר' יהודה אדער סיי רב יהודה, זע איך פון דא אז ער האט מדייק געווען, און די מימרא וואס ער האט געזאגט איז אז הר הבית סטיו כפול היה, אין הר הבית איז געווען אזעלכע בענק וואס מען קען זיצן דארטן אין די חצר, אבער עס איז געווען א דאפעלטע סטיו לפנים מסטיו, עס איז געווען צוויי שורות איינס אינעווייניג פונעם צווייטן, אבער פון דעם וואס ער האט גענוצט דעם לשון רבי יהודה, הגם נישט געווען זיכער, זע איך אז רחבה איז געווען איינער וואס האט גאר שטארק מדייק געווען. קומט דאך אויס אז איך האב דא א מעשה, זיי זענען געגאנגען צוזאמען, האט ער געזאגט ווייסט וואס, איך האב דא רב הונא, רב הונא איז מיט מיך, רב הונא זאגט ער איז איינער וואס איז מדייק, אויב אזוי גיי איך לקולא און איך פסק'ן אזוי ווי אים אז טאקע די הלכה איז נישט אזוי ווי רבי שמעון בן אלעזר. איז קרי עליה רב יוסף, ווען רב יוסף האט דעס געהערט, האט ער געזאגט אויף אים דעם פסוק, ער זאגט דיר דארטן א פסוק, עמי בעצו ישאל, אז די מיין פאלק, ס'א תוכחה פאר כלל ישראל, אז מיין פאלק גייט פרעגן אין העלצער גייען זיי פרעגן קשיות, ומקלו יגיד לו, ומקלו מיינט די וואס מאכן כישוף, זיי גייען זיי זאגן זאכן, דאס הייסט א נביאות וואס הושע האט געזאגט פאר כלל ישראל.

נישט די שטעקן, נאר וואס כל המיקל לו מגיד לו, דער וואס איז מיקל צו דיר, צו דעם הערסטו אים אויס. ציילט די גמרא נאך א מעשה, רבי אילעאי קץ כפנייתא דשביעית, רבי אילעאי איז געגאנגען, האט געהאט א בוים, וואס איז געוואקסן דארטן תמרים, עס איז געווען זייער קליין, עס האט ממש אנגעהויבן צו וואקסן, איז ער געגאנגען, ער האט זיך אפגעשניטן דעם בוים, ער האט געוואלט האבן די העלצער, צו וואלט עס האבן צו פארברענען, וואס ער האט נאר געוואלט טון דערמיט, האט ער דאס אפגעשניטן, אויף דעם פרעגט די גמרא, היכי עביד הכי, וויאזוי קען ער טון אזא זאך? דו נעמסט א בוים וואס איז שוין געוואקסן אויף דעם פירות, ס'הייסט נאך זיכער נאך נישט גרייט, ס'איז פשוט ממש גאר קליין, ממש אנגעהויבן צו וואקסן, אבער למעשה האסטו דא תמרים, און דו נעמסט יעצט די האלץ, דו ביסט בכלל נישט אינטערעסירט אין די תמרים, מיט דעם וואס דו שניידסט דעם האלץ גייט די תמרים שוין מער נישט קענען וואקסן. אויף דעם פרעגט די גמרא, היכי עביד הכי, וויאזוי מעג ער טון אזא זאך אויף שמיטה, לאכלה אמר רחמנא, די תורה זאגט אונז והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, די תורה זאגט אונז אז יעדע זאך וואס דו ווילסט האבן הנאה פאר שמיטה, מוז עס זיין לאכלה, אויב אזוי פרעג איך דיר וויאזוי קענסטו נעמען פון די העלצער און זאגן איך וויל האבן דעם האלץ און מיט דעם מאכסטו קאליע דעם פרוכט אויף דעם, די תורה זאגט דאך לאכלה, דו מעגסט נישט קאליע מאכן פירות שביעית, אויב אזוי וויאזוי האסטו געקענט נעמען העלצער און פשוט אפשניידן פון דעם בוים זאגן אה איך וויל האבן די העלצער איך בין נישט אינטערעסירט אין די פרוכט, למעשה מאכסטו דא קאליע דעם פרוכט. פרעגט די גמרא, היכי עביד הכי, לאכלה אמר רחמנא ולא להפסד, ס'מוז זיין לאכלה ולא להפסד. וכי תימא ווילסטו זאגן אז וואס? הני מילי היכא איז דנחית לפירא, ווען זאגט די תורה אז וואס לאכלה ולא להפסד, דאס איז דווקא ווען שוין ארויסגעקומען א פירא, אבער אזוי ווי מיר האבן געשמועסט דא רעדט מען נאך פון קליינע תמרים, ס'האט ממש קוים אנגעהויבן צו וואקסן, אבל היכא דלא נחית לפירא לא, יעצט ווילאנג ס'איז נאכנישט ארויסגעקומען צו א פירא, אויב אזוי הייסט עס נאכנישט קיין פירות שביעית, און אויף דעם זאגט מיר די תורה נישט לאכלה ולא להפסד, און ממילא פארשטיי איך פארוואס רבי אילעאי איז געגאנגען שניידן ווייל ער האט פארשטאנען ווען זאגט די תורה מיר לאכלה ולא להפסד, דאס איז דווקא אז ס'איז ממש שוין א פירא, אבער דא ס'איז אזוי קליין דאס הייסט נאכנישט קיין פירא, ס'האט קוים אנגעהויבן צו וואקסן, און וועגן דעם איז ער עס געגאנגען שניידן. אויף דעם זאגט די גמרא עס קען נישט זיין, והאמר ר' נחמן אמר רבה בר אבוה, הני מתחלי דערלה, אז איך האב אזא ביי ערלה, איך האב אזעלכע תמרים וואס אויף דעם וואקסט א קליינע כיסוי, אזא קליינע דעקל, א קליינע זאך וואס באהיט עס ווילאנג ס'איז ממש גאר קליין, איז די הלכה איז אסירי, דאס האט אויך שוין א דין פון ערלה, דאס הייסט די ערשטע פיר יאר טאר מען דאך נישט עסן, ווילאנג ס'איז א פירי, איז די קליינע זאך וואס קומט אריבער פאר די תמרים וואקסן בכלל, די תמרים האבן פשוט אנגעהויבן צו שפראצן, אויף דעם קומט א קליינע כיסוי, א קליינע דעקל, דאס מעג איך אויך נישט האבן הנאה דערפון, דאס האלט אויך אויף דעם די דינים פון ערלה, הואיל ונעשו שומר לפרי, וויבאלד די כיסוי ווערט א שומר פאר די פירי. יעצט זאגט די גמרא, ושומר לפרי אימת הוה, ווען איז דא דער כיסוי דארטן, ווען איז דער דעקל, ווען איז דער זאך וואס היט אויף דעם קליינע זאך וואס איז יעצט ארויסגעוואקסן, ווען איז עס דארטן? בכופרי, נאר ווען ממש די תמרים זענען גאר גאר קליין, ממש האט אנגעהויבן צו שפראצן, וקא קרי ליה פרי, און נאך אלץ זעסטו אז וואס? ער האט עס גערופן שומר לפרי, אויב אזוי זעה איך, אפילו א זאך איז גאר קליין, האט עס שוין א דין פון פרי, אויב אזוי פרעגט די גמרא זייער גוט, ווי אזוי קען רבי אילעאי גיין און שניידן פון דעם בוים, הגם ס'איז געווען קליין, אבער קליין הייסט שוין אויך א פרי, אזוי ווי מ'זעט דא לגבי ערלה, אויב אזוי פרעג איך דיר רבי אילעאי, ווי אזוי קענסטו גיין שניידן פון דעם בוים, ווייל דו ווילסט האבן די העלצער, די תורה זאגט דאך לאכלה, ולא להפסד, איי טענה'סטו דאס איז נישט קיין פרי? ס'איז יא א פרי, דו זעסט דאך ביי ערלה ווערט שוין אנגערופן א פרי, אויב אזוי איז דאס אויך א פרי, ווי אזוי מעגסטו שניידן? ענטפערט די גמרא ניין, ר' נחמן דאמר כרבי יוסי, זאלסטו וויסן, די חלק ווען די פרי איז אזוי קליין צו עס הייסט יא א פרי צו נישט קיין פרי דאס איז באמת א מחלוקת צווישן ר' נחמן מיט דאס איז באמת א מחלוקת, זאגט די גמרא אזוי, ר' נחמן דאמר כרבי יוסי, ר' נחמן וואס ער געהאלטן אפילו עס איז אזוי קליין דעמאלס הייסט עס שוין א פרי, דאס איז ווייל ער גייט כשיטת רבי יוסי. דתנן אונז האבן געלערנט, איז לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. ווען זאכן וואקסן, ווייל לאמיר זאגן ביי טרויבן, איז דא בעצם דריי סטעידזשעס ווי אזוי די טרויבן וואקסט. די ערשטע זאך איז פשוט ווי די גמרא רופט עס אז ס'קומט ארויס, מוציא פירות. ווי רש"י זאגט ביי אונז, רש"י זאגט פשוט תחילת העלין בימי ניסן. רש"י לערנט דא ביי אונז אז ס'נאר די בלעטלעך, אויף אנדערע זאגט ער אויף אנדערע אביסל אנדערש, אבער דאס איז נישט אזוי וויכטיג, דאס איז די ערשטע סטעידזש. שפעטער די צווייטע סטעידזש הייסט סמדר, אז וואס? אז זיי זענען שוין ממש קליינע באליס, ס'איז נאך נישט דא קיין זאפט אינעווייניג, ס'איז נאך נישט דא קיין קערנדל אינעווייניג, אבער מ'זעט שוין די קליינע טרויבעלעך וויאזוי עס הייבט אן צו וואקסן. די דריטע סטעידזש איז בוסר, ווען ס'איז שוין ממש א טרויבעלע וואס מ'קען שוין דערקענען, שוין דא אינעווייניג א קערנדעלע, שוין דא אביסל זאפט אינעווייניג מ'קען עס אויסקוועטשן, דאס הייסט בוסר. איז די שאלה איז יעצט, ווען הייסט א זאך א פרי? דאס איז קלאר אדער לאמיר זאגן נישט קלאר, דאס איז אז לאמיר נישט רעדן דערווייל פון די ערשטע סטעידזש, ווייל דאס איז א אנדערע אישו, די גמרא גייט נישט אריין אין דעם נושא פאר די מינוט יעצט, לאמיר אנכאפן לגבי סמדר מיט בוסר, פון ווען ווען אן הייבט אן א זאך צו ווערן א פיירי, איז עס פון סמדר, אדער זאג איך ניין, ערשט פון בוסר, הייסט סמדר אליינס שוין א פיירי, אדער זאג איך ניין, ערשט בוסר הייסט א פיירי. מיט דעם לאמיר זען יעצט דא די ברייתא, עס זאגט די גמרא אזוי, ר' נחמן דאמר כרבי יוסי, ר' נחמן וואס האט געזאגט ביי אונז אז לגבי ערלה אפילו האסטו א גאר א קליינע זאך הייסט עס שוין א פיירי, ווייל ער גייט אזוי ווי כרבי יוסי, דתנן רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט סמדר אסור, רבי יוסי זאגט סמדר די מינוט עס שוין אנקומען צו די צווייטע סטעידזש, אויב אזוי לגבי ערלה הייסט עס שוין א פיירי, מפני שהוא פרי, אפילו ס'איז בעצם גאר קליין, ס'איז נאכנישט דא קיין קערנדל אינעווייניג, ס'איז נאכנישט דא קיין זאפט אינעווייניג, אבער סמדר זאגט רבי יוסי ס'איז אסור, דאס הייסט שוין א פרי לגבי ערלה. אבער פליגי רבנן עליה אבער רבנן קריגן זיך אויף דעם, רבנן האלטן ניין, סמדר, דאס איז נאך צו קליין, דאס הייסט נישט קיין פיירי. וואס הייסט א פיירי? דאס איז נאר ווען ס'קומט אן צו די מצב פון בוסר, שוין א פרוכט, שוין דא זאפט אינעווייניג, דאס הייסט שוין אז ס'איז געווארן א פרוכט. זאגט די גמרא אזוי, קומט דאך אויס אזוי, אונזערע גמרא וואס ר' נחמן האט געזאגט אז לגבי ערלה אפילו ס'איז גאר קליין דעמאלס הייסט עס שוין א פרי, דאס איז שיטת ר' יוסי, וועגן דעם זאגט ר' נחמן אפילו ס'איז גאר קליין הייסט עס שוין לגבי ערלה, און ממילא אויב אזוי טוסט האסטו אויף דעם אלע הלכות. מה שאין כן רבי אילעאי וואס ער האט געהאט די קליינע זאך, ער האט געהאלטן אזוי ווי רבנן, זיינע תמרים זענען געווען אזוי קליין, האט ער געהאלטן איך האלט אזוי ווי רבנן, וואס רבנן זאגן ערשט די צווייטע סטעידזש, ס'הייסט די דריטע סטעידזש ווען ס'איז בוסר, דעמאלטס ווערט עס אנגערופן א פיירי. דא ביי די מצב פון רבי אילעאי איז עס געווען אסאך קלענער, ס'איז געווען פאר די מצב פון בוסר, אויב אזוי ס'איז די מצב פאר בוסר, אויב אזוי איז ער געגאנגען האט ער געגאנגען שניידן דעם בוים. איז זאגט די גמרא, דאס וואס דו ברענגסט מיר ר' נחמן, וואס ר' נחמן שטימט נישט מיט רבי אילעאי, דאס איז פשוט, ס'איז א מחלוקת רבי יוסי מיט רבנן. ר' נחמן האט געהאלטן אזוי ווי רבי יוסי, רבי אילעאי האט געהאלטן אזוי ווי רבנן, און ממילא נישט קיין שום פראבלעם, איז ער געגאנגען האט ער געהאלטן ס'נאך צו קליין, דאס הייסט נאך נישט קיין פרי, וועגן דעם איז ער געגאנגען שניידן דעם בוים. מתקיף לה רב שימי מנהרדעא, קומט רב שימי מנהרדעא פרעגט אים א קשיא. און ער זאגט אזוי, דו זאגסט מיר אז ס'דא א מחלוקת צווישן רבנן מיט רבי יוסי, ווען הייבט זיך אן, ווען ווערט א זאך גערופן א פרוכט? און רבנן האלטן, ניין, ס'איז נאר אויף א שפעטערע סטעידזש. אז רבנן האבן געהאלטן, נאר ווען ס'איז בוסר, ערשט דעמאלטס הייסט עס א פרוכט, מה שאין כן, רבי יוסי געהאלטן, אז ניין, שוין א סטעידזש פארדעם, ביי סמדר, דאס הייסט אויך שוין א פרוכט. איז מתקיף לה רב סימי מנהרדעא, פרעגט רב סימי מנהרדעא אזוי, ומי פליגי רבנן עליה דרבי יוסי בשאר אילנות, ביסט גערעכט אז אונז האבן דא א מחלוקת, אבער די מחלוקת צווישן רב יוסי מיט רבנן איז דווקא ביי טרויבן, ס'איז נישט ביי אנדערע זאכן, אונזערע מעשה מיט רבי אילעאי איז דאך נישט געווען ביי טרויבן, ס'איז געווען ביי תמרים, זאגט ער אזוי, הגם דו האסט מיר געברענגט א שיינע מחלוקת צווישן רבי יוסי מיט רבנן, אבער די מחלוקת איז נאר ווען ס'קומט צו טרויבן, ביי גפן האבן זיי א מחלוקת צו ביי סטעידזש צוויי הייסט עס א פרי, אדער ניין ביי סטעידזש דריי הייסט עס א פרי, אבער לגבי שאר אילנות איז בכלל נישטא די מחלוקת, זאגט ער מיר אזוי, און ער פירט עס אויס און ער שמועסט עס אויס אביסל, זאגט ער אזוי, מתקיף לה רב סימי מנהרדעא. ומי פליגי רבנן עליה דרבי יוסי בשאר אילנות, די מחלוקת וואס זיי האבן געהאט איז נאר געווען לגבי לגבי גפן, רבי אילעאי האט דאך געהאנדלט מיט א בוים וואס די בוים איז געווען פון תמרים, דארט נישט דא די מחלוקת צווישן רבי יוסי מיט רבנן, וואס איך קען זאגן אז רבי אילעאי האלט אזוי ווי רבנן. און ער שמועסט עס אויס. והתנן אונז האבן געלערנט. מאימתי קוצצין את האילנות בשביעית, פון ווען מעג איך גיין שניידן ביימער בשביעית? הייסט פון ווען הייסט עס שוין אז ס'איז דא פירות אויף דעם, און יעצט לאכלה ולא להפסד דו מעגסט שוין מער נישט שניידן, זאגט ער אזוי, בית שמאי אומרים כל אילנות משיוציאו, בית שמאי זאגט משיוציאו, ווי אונז האבן פריער געזאגט, לפי רש"י מיינט עס פשוט קומט ארויס די בלעטעלעך, אדער קען זיין עס מיינט א שפעטערע סטעידזש ווען די פירות קומען ארויס, איז לאמיר נישט אריינגיין דערווייל אין שיטת בית שמאי.

האב איך דא שיטת בית הלל, בית הלל זאגן אונז אז גפנים, פון ווען הייבט זיך אן גפנים, ווען ווערט עס אנגערופן א שיעור אז דאס הייסט די גפן הייסט שוין טאקע א גפן, פון ווען הייסט עס טאקע א פרוכט, פון די פון די סטעידזש פון בוסר, וועלכע סטעידזש איז דאס, האבן מיר געזאגט דאס איז די דריטע סטעידזש, יעצט לאמיר דאס פארגלייכן, ווי וועם שטימט דאס, ווער האט געזאגט אז א גפן הייסט א פרי פון די מצב פון בוסר? דאס איז דאך שטימט דאך זייער גוט דאס מיט שיטת רבנן. דאס הייסט, בית הלל וואס זאגט דא, ווען הייסט א גפן א געהעריגע פרוכט, זאגט בית הלל פון סטעידזש טרי, פון סטעידזש בוסר. מיט וועמען שטימט דאס? ווער האט אונז אויך געזאגט אזא זאך, אז ביי גפן, וואס הייסט גפן? ווען הייסט עס גפן א פרי? ווער האט געזאגט סטעידזש טרי? דאס איז רבנן. דאס הייסט, רבנן מיט בית הלל איז אלעס איין זאך. איז זאגט די גמרא, מאן שמעת ליה דאמר בוסר אין סמדר לא, ווער איז געווען דער וואס האט געהאלטן אז ביי גפן, וואס הייסט א גפן ווען הייסט עס א פרי, דאס איז דווקא ביי סטעידזש טרי ביי בוסר, אבער סטעידזש טו פון סמדר, דאס הייסט נאכנישט, דאס הייסט נאכנישט קיין פרי, רבנן. קומט דאך אויס אז רבנן מיט בית הלל איז אלעס איין זאך. יעצט דאס איז אלעס געווען לגבי גפן, אבער וקתני שאר כל אילנות משיוציאו, אבער שטייט דאך ביי שאר כל אילנות שטייט דאך משיוציאו די מינוט ס'קומט עפעס ארויס צו ס'איז די בלעטלעך אדער ס'פשוט וואקסט א משהו, סטעידזש וואן, דעמאלס משיוציאו ביי שאר כל אילנות קומט דאך אויס אז דאס הייסט שוין א פרי. איז לאמיר פשוט דא צוזאמברענגען די גאנצע קשיא. איז נאכאמאל, האט מען געהאט א מעשה, רבי אילעאי, רבי אילעאי איז געגאנגען, געהאט א בוים פון תמרים, ס'האט פשוט א משהו ארויסגעוואקסן דערפון, איז ער געגאנגען, איז געגאנגען שניידן, פשוט ווייל ער האט געוואלט האבן די האלץ דערפון, ער האט נישט געהאט קיין שום אינטערעס אין די פרוכט, און פארקערט מיט דעם וואס ער האט געשניטן דעם בוים האט ער כלה געמאכט דעם פרוכט. האט די גמרא געפרעגט, איין מינוט, ווי אזוי מעגסטו טון אזא זאך? די תורה זאגט אונז לאכלה ולא להפסד, דו מוזט עס האבן צו עסן, דו מעגסט עס נישט גיין מפסיד זיין. וויאזוי ביסטו רבי אילעאי געגאנגען האסט געשניטן דעם בוים? וויל די גמרא זאגן, אפשר, דעם קלייניקייט, די ווילאנג די תמרים זענען אזוי קליין דאס הייסט נאכנישט בכלל קיין פרוכט, אז ס'הייסט נישט קיין פרוכט האב איך נישט קיין פראבלעם פון לאכלה ולא להפסד, אויף דעם זאגט די גמרא, ווען קען איך זאגן דאס הייסט נישט א פרוכט ווען ס'איז אזוי קליין, דאס איז דווקא לגבי גפן, לגבי גפן דארף איך טאקע לענגער ווארטן ביז ס'ווערט אנגערעכנט צו א פרוכט. אבער ביי שאר כל אילנות איז כולי עלמא מודה סיי בית הלל סיי רבנן זענען מודה אז ביי שאר כל אילנות משיוציאו אפילו עס קומט נאר ארויס אביסל הייסט עס שוין א פרוכט, אויב אזוי פרעג איך דיר רבי אילעאי אויב די קליין ביסל וואס איז געווען אויף דיין בוים הייסט שוין א פרוכט ווייל קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם רבנן איז מסכים אויף דעם בית הלל איז מסכים צו דעם ס'איז אלעס איין זאך אויב אזוי ווי וועם ביסטו געגאנגען שניידן דעם בוים לכאו' האסטו נישט געמעגט שניידן ס'דא אויף דעם פרוכט די קלייניקייט הייסט שוין א פרוכט, ווייל ס'איז דאך געווען שאר כל אילנות, ס'איז נישט געווען חרובים, ס'איז נישט געווען גפנים, ס'איז נישט געווען זיתים, ס'איז געווען שאר כל אילנות, און ביי שאר כל אילנות איז דאך יעדער מסכים אז די קליינטשיגע זאך וואס וואקסט אויף דעם, אפילו ס'איז נאכנישט קיין פרוכט נאר משיוציאו די מינוט ס'קומט ארויס, הייסט עס שוין א פרוכט. אויב אזוי דו רבי אילעאי ווי וועם ביסטו געגאנגען דאס שניידן? אויף דעם ענטפערט די גמרא, אלא אמר רבי אילעאי, נאר וואס, אלא זאגט די גמרא, רבי אילעאי בדניסחני קץ, ווי רשי זאגט, ס'איז געווען א מעיל טרי, ס'איז געווען א בוים וואס די זאכן אויף דעם וואלט ממילא קיינמאל מער נישט געוואקסן, און דאס וואלט קיינמאל נישט ארויסגענומען קיין פרוכט. וויבאלד די פרוכט וואס איז געווען דארטן וואלט קיינמאל נישט געווארן צו א פרוכט, אויב אזוי דאס קען איך דאך נישט עסן, האט רבי אילעאי געמאכט א חשבון, די זאכן וואס זענען דא אין הכי נמי הלכה'דיג געזען ווערט עס אנגערעכנט צו א פרוכט אפשר, אבער דאס איז דווקא ווען עס קען ווערן טאקע א ריכטיגע פרוכט אז שפעטער וועל איך עס קענען גיין עסן, אבער דאס איז אזוי קליין און ס'גייט קיינמאל נישט ווערן גרעסער, הייסט עס שוין נישט קיין פרוכט, אויב אזוי אויף דעם האט די תורה נישט געזאגט לאכלה ולא להפסד, ווייל קיינמאל וועסט עס נישט קענען עסן, איז רבי אילעא געגאנגען און האט געשניטן דעם בוים, ממילא זאגט די גמרא, טאקע אין א נארמאלע פאל, אויב ס'איז א בוים וואס וואלט שפעטער געוואקסן צו נארמאלע פירות, אוודאי וואלסטו נישט געמעגט שניידן, די תורה זאגט אונז, לאכלה ולא להפסד, אבער דא היות ס'האט קלאר געוואוסט ס'גייט קיינמאל נישט אויסוואקסן, ס'גייט בלייבן אזוי ווי ס'איז, זאגט די תורה, זאגט אויף דעם נישט געזאגט געווארן לאכלה ולא להפסד, איז רבי אילעא געגאנגען און האט געשניטן דעם בוים.